בעזרת השם יתברך, מסכת תענית, דף כ א, מיר הייבן אן דף כ א, עמוד א', אויבן די ערשטע שורה, אילפא ורבי יוחנן. זאגט די הייליגע גמרא, אילפא ורבי יוחנן, הוו גרסי באורייתא, האבן געלערנט צוזאמען תורה, דחיקא להו מילתא טובא, ס'איז געווען זייער בדוחק, ס'טייטש זיי האבן נישט געהאט קיין פרנסה, אמרי, האבן זיי געזאגט, ניקום וניזיל וניעבד עיסקא, לאמיר זיך אויפשטעלן, מאכן פרנסה, מאכן מסחר, מ'עט האנדלען, ונקיים בנפשין, און אזוי עמיר אונז מקיים זיין ביי אונז די פסוק וואס שטייט אפס כי לא יהיה בך אביון אז זאל נישט זיין קיין אביון פשטות די פסוק איז א ברכה אז כי לא יהיה בך אביון ס'עט נישט זיין קיין אביון אבער זיי האבן עס געטייטשט כאילו אז ס'דא א מצוה נישט צו זיין א אביון איז לאמיר גיין מאכן פרנסה אזלו זענען זיי טאקע געגאנגען אותבי תותי גודא רעיעא און אונטערוועגנס האבן זיי זיך געזעצט אונטער אזא כותל רעוע א שוואכע וואנט וואס קען צאמפאלן וואס א מקום סכנה א מענטש טאר נישט דארט זיצן זיי האבן נישט געוואוסט ס'איז א שוואכע וואנט, הוו קא כרכי ריפתא, זיי האבן זיך געזעצט עסן ברויט, און דערווייל אתו תרי מלאכי השרת, איז געקומען צוויי מלאכים, און שמע רבי יוחנן, דאמר חד לחבריה, רבי יוחנן הערט ווי איין מלאך זאגט פארן אנדערן, נישדי עלייהו האי גודא ונקטלינהו, לאמיר דא אראפווארפן דעם וואנט, מ'עט זיי הרג'ענען די ביידע אילפא מיט רבי יוחנן, פארוואס ווייל ס'קומט זיך זיי, שמניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה, אנשטאטס לערנען תורה זענען זיי געגאנגען האנדלען, אויף צו גיין האנדלען דארף מען זיי נישט האבן לאמיר זיי הרג'ענען, אמר ליה אידך, האט דער צווייטער מלאך געזאגט פארן ערשטן מלאך ניין, שבקינהו, לאז זיי אפ, פארוואס, ווייל דאיכא בהו חד דקיימא ליה שעתא, ס'איז נאך דא דא איינס פון די צוויי, ס'טייטש ס'זיצן דאך דא צוויי, איז איינער פון די צוויי איז נאכנישט געקומען זיין צייט, איינער פון די צוויי גייט ווערן א גרויסע ראש ישיבה, ס'איז נאכנישט געקומען די צייט זיי צו הרג'ענען, איז דער שמועס דא צווישן די מלאכים, ר' יוחנן שמע, אילפא לא שמע, אילפא האט גארנישט געהערט, אמר ליה ר' יוחנן לאילפא, האט רבי יוחנן טאקע געפרעגט פאר אילפא, שמע מר מידי, האסטו עפעס געהערט? אמר ליה, האט ער געזאגט, לא, איך האב גארנישט געהערט. אמר, האט רבי יוחנן געזאגט צו זיך, מדשמעי אנא, אז איך האב יא געהערט, ואילפא לא שמע, שמע מינה לדידי קיימא לי שעתא, איז משמע אז די מלאכים האבן גערעדט פון מיר, אז איך בין דער וואס גייט ווערן א ראש ישיבה. אמר ליה רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט צו אילפא, איהדר, ווייסט וואס איך גיי צוריק, ואוקי בנפשאי, איך וועל מקיים זיין אויף זיך דעם פסוק, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, אז ס'וועט אלעמאל זיין אביונים אויף די וועלט, ס'טייטש, איך גיי, איך גיי נישט עוסק זיין אין פרנסה, איך גיי צוריק לערנען. רבי יוחנן הדר, און אילפא לא הדר, רבי יוחנן איז צוריק, אילפא איז געגאנגען ווייטער מאכן מסחר. עד דאתא אילפא, ביז ווי לאנג אילפא איז נישט צוריק געקומען, ס'טייטש אריבער א קורצע ווייל, אילפא איז געגאנגען מאכן פרנסה, און ביז אילפא איז צוריק, מלך רבי יוחנן. רש י זאגט מלך ס'טייטש געווארן ראש ישיבה, די סיבה וואס מ'רופט אן מלך, זאגט רש י ווייל אין יענע צייטן, איז אז ס'איז געווארן א ראש ישיבה, האט מען אים ממש ממליך געווען, מ'האט אים רייך געמאכט, מ'האט אים אויסגעהאלטן, איז רבי יוחנן ממש געווארן ווי א מלך, אמרו לו, איז ווען אילפא איז אנגעקומען צוריק, האבן אים די שטאטס מענטשן געזאגט, אי אתיב מר וגריס, ווען דו וואלסט זיך געזעצט לערנען אזוי ווי רבי יוחנן, לא הוה מליך מר, וואלט מען נישט אויפגענומען רבי יוחנן, מ'וואלט דיך אויפגענומען, פארוואס? ווייל ווי רש י איז מסביר אז בעצם אילפא האט געקענט מער לערנען פון רבי יוחנן, נאר וואס ער איז געגאנגען ארבעטן ממילא האט מען אויפגענומען רבי יוחנן, איז יעצט אז אילפא האט דאס געהערט, אילפא האט געוואלט אויפווייזן אז אפילו געגאנגען ארבעטן און נאך אלץ געבליבן דער זעלבער גדול בתורה, ער קען נאך אלץ לערנען. אזל איז ער געגאנגען תלא נפשיה באסקריא דספינתא, און ער האט זיך אויפגעהאנגען, ער האט זיך אנגעליינט אויף אסקריא דספינתא, די שיפן אמאל האבן געהאט אזעלכע שטעקענעס, אויף דעם האט געהאנגען די שמאטעס, וואס מיט דעם די ווינט האט געבלאזן אויף דעם געפירט די שיף, האט ער זיך אנגעטשעפעט אויף די שטעקענעס, אמר, און ער האט געזאגט, אי איכא דשאיל לי במתניתא דרבי חייא ורבי אושעיא, טאמער איז דא דא איינער, וואס קען מיר ברענגען א ברייתא פון רבי חייא רבי אושעיא, ולא פשטינא ליה ממתניתין, און איך העל נישט ברענגען א ראיה צו די ברייתא פון א משנה ווייל די אלע ברייתות פון רבי חייא רבי אושעיא איז מבוסס ס'איז געבויט אויף א יסוד וואס שטייט אין א משנה נאר וואס נישט יעדע ברייתא ווייסט מען טאקע וואס די יסוד וועלכע משנה איז די יסוד דערפון זאגט אילפא אז טאמער עט עטץ מיר טרעפן א ברייתא וואס איך ווייס נישט וועלכע משנה איז די יסוד פון די ברייתא נפילנא מאסקריא דספינתא וטבענא וועל איך אראפטאנצן פון דעם שטעקן איך העל זיך איינזינקען אתא ההוא סבא איז געקומען א עלטערע איד דארט תנא ליה האט ער געפרעגט א ברייתא שטייט אין די ברייתא, האומר, אז טאמער איינער זאגט בצוואה פאר ער שטארבט זאגט ער תנו שקל לבני בשבת, מען זאל אויסהאלטן מיינע קינדער, יעדע וואך זאל מען זיי געבן א שקל, א שקל דאס איז א האלבע סלע, נאר וואס, אזוי האט ער געזאגט, אבער והן ראויין לתת להם סלע, בעצם א האלבע סלע איז נישט גענוג פאר זיינע קינדער, זיינע קינדער צו לעבן נארמאל דארף מען זיי געבן א סלע, און וואס טוט מען יעצט נאך דער מענטש שטארבט? נותנים להם סלע, געבט מען פאר די קינדער א גאנצע סלע, אפילו דער טאטע האט נאר געזאגט געבן א האלבע סלע, איז ווי רש"י איז מסביר, ווייל דער טאטע ווען ער האט געזאגט א האלבע סלע, האט ער געמיינט צו זאגן אז מען זאל זיי אונטעריאגן, זאלן שנעל זיך אויסלערנען א פרנסה, זאלן אליין גיין ארבעטן, כדי זיי זאלן נישט דארפן מער ווי א האלבע סלע, אבער אוודאי דער טאטע האט געמיינט מען זאל געבן פאר די קינדער וואס זיי דארפן. אבער זאגט די ברייתא, ואם אמר, טאמער דער טאטע האט בפירוש געזאגט, אל תתנו להם אלא שקל, געב נאר א שקל, נישט מער, נאר א האלבע סלע, דעמאלטס טאקע אין נותנין להם אלא שקל, געבט מען טאקע די קינדער נאר דעם האלבן סלע, מען געבט זיי נאר דעם שקל, פארוואס? ווייל דער טאטע האט בפירוש אזוי געזאגט. ווייטער זאגט די ברייתא אם אמר, טאמער דער טאטע האט געזאגט מתו ירשו אחרים תחתיהן, אז איך וויל, מען זאל אויסהאלטן די קינדער, אבער נאך די קינדער שטארבן איז נישט זייערס, נאר די וואס בלייבט איבער, דאס געלט וואס בלייבט איבער זאל גיין פאר א צווייטן, דעמאלטס איז בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו איז אין נותנין להם אלא שקל, ס'טייטש אפילו אז דער טאטע זאגט תנו שקל לבני, וואס פריערט האט מען געזען אז מען קען זיי געבן מער, דאס איז נאר טאמער ער זאגט נישט אז די איבעריגע זאל גיין בירושה צו א צווייטן, טאמער אבער ער זאגט אז די איבעריגע געלט וואס בלייבט איבער צום סוף נאך זיין קינדער שטארבן זאל גיין צו א צווייטן, דעמאלטס איז פשט אז דער טאטע וויל אז איבעריגע געלט זאל גיין פאר יענעם, ס'טייטש די טאטע וויל זאל איבערבלייבן געלט, דעמאלטס קען מען נישט געבן פאר די קינדער וויפיל זיי דארפן, דעמאלטס געבט מען טאקע פונקט דעם שקל, פונקט די האלבע סלע, כדי טאקע צום סוף זאל איבערבלייבן געלט, כדי צום סוף זאל דאס געלט קענען אנקומען צו די אנדערע מענטש וואס די טאטע האט פאר יענעם געוואלט מוריש זיין די געלט, איז דאס איז א ברייתא, און דער איד דער סבא פרעגט פאר אילפא, וואס איז די מקור צו די ברייתא ווי וועלכע משנה, אמר ליה, האט אילפא געזאגט הא מני, ר' מאיר היא דאמר, מצוה לקיים דברי המת, דאס גייט כשיטת ר' מאיר, וואס ר' מאיר האלט מצוה לקיים דברי המת, וואס טייטש ווען נישט מ'האלט ווי ר' מאיר, איז ביי אזא ציור וואס א מענטש זאגט אז דאס איבעריגע געלט זאל גיין פאר א צווייטן, וואס וואלט מען בעצם געדארפט טון? מ'וואלט געדארפט זאגן פאר די קינדער נוצטס וויפיל געלט עטץ ווילטס, טאמער ס'וועט איבערבלייבן וועט מען געבן דאס איבערגעבליבענע געלט פאר יענעם, אבער מ'דארף נישט דא זיכער מאכן ס'זאל איבערבלייבן געלט, אזוי וואלט מען נארמאל געזאגט, ווייל ווי נישט ווי די געלט באלאנגט יעצט פאר די קינדער, נאך זיי זאלן שטארבן וועט מען דעמאלטס דאגה'ן, אבער דא אין די ברייתא האט מען געזען נישט אזוי, דא אין די ברייתא האט מען געזען אז טאמער א מענטש זאגט אזוי, טאמער א מענטש זאגט אז מתו ווען מיין קינדער שטארבן וויל איך יירשו אחרים תחתיהן אז א אנדערער זאל ירש'נען, דעמאלטס ביי אזא ציור מאכט מען טאקע זעכער ס'זאל איבערבלייבן געלט. פארוואס מאכט מען זעכער ס'זאל איבערבלייבן געלט? ווייל מ'האלט כשיטת ר' מאיר, וואס ר' מאיר האלט מצוה לקיים דברי המת, אז ס'איז א מצוה זעכער צו מאכן אז זאל נתקיים ווערן די ווערטער פון א מת, זאל נתקיים ווערן אז יענער זאל קריגן די געלט, א צווייטער זאל ירש'נען די געלט, און ממילא האמער א מקור און האמער א יסוד אויף די ברייתא. זעהן מיר טאקע וויפיל אילפא האט געקענט לערנען. זאגט די גמרא ווייטער, אמרו עליו על נחום איש גם זו, מ'האט פארציילט אויף נחום איש גם זו, שהיה סומא משתי עיניו, איז געווען בלינד אין ביידע אויגן, גידם, משתי ידיו, ס'האט אים געפעלט ביידע הענט, קיטע, משתי רגליו, ס'האט אים געפעלט ביידע פיס, וכל גופו מלא שחין, און דאס גאנצע גוף איז געווען פול מיט בלאטערן, והיה מוטל בבית רעוע און ער איז געלעגן אין אזא שוואכע הויז, אזא וואקלדיגע הויז, ורגלי מיטתו מונחין בספלין של מים, די פיס פון די בעט איז געווען אין אזעלכע כלים אנגעפולט מיט וואסער, פארוואס כדי שלא יעלו עליו נמלים, זאל נישט ארויפקריכן קיין ווערעם, א נארמאלער מענטש האט א האנט, ער זעט א ווארעם קען עס אראפפליקן, ער האט דאך נישט געהאט קיין הענט, ממילא האט מען אריינגעלייגט די פיסלעך פון די בעט אין וואסער, עס זאל נישט קענען ארויפקריכן קיין ווערעם. פארציילט די גמרא, פעם אחת ביקשו תלמידיו לפנות מיטתו, ואחר כך לפנות את הכלים, מען האט אים אמאל געוואלט ארויסנעמען פון דעם שטוב, און מען האט געוואלט מופן, מען האט געוואלט רוקן אים מיט די זאכן צו עפעס א צווייטע שטוב, האט מען קודם געוואלט אים ארויסנעמען, און נאכדעם זיין כלים פונעם שטוב, אמר להם, האט ער געזאגט פאר די תלמידים, בניי, פנו את הכלים, ואחר כך פנו את מיטתי, נעמטס קודם ארויס די כלים נאכדעם מיין בעט, פארוואס שמובטח לכם כל זמן שאני בבית, אין הבית נופל, ווייל ווי לאנג איך בין אין שטוב עט די שטוב נישט צאמפאלן, נאך דעסט ארויס טראגן דעם בעט, נאך מ'עט אים ארויס טראגן, עט שוין נישט בלייבן קיין שטוב עט נישט בלייבן קיין כלים, איז טאקע אזוי געווען פנו את הכלים, ואחר כך פנו את מיטתי, ונפל הבית, ברגע מ'האט ארויס גענומען נחום איש גם זו פונעם שטוב, איז די שטוב צאמגעפאלן, אמרו לו תלמידיו, האבן די תלמידים אים געזאגט רבי, וכי מאחר שצדיק גמור אתה, ביסט אזא מין צדיק גמור, ער האט ממש געווען מלומד בניסים, ער איז געווען זעכער אין זיך אז די שטוב וועט נישט צאמפאלן, פרעגן די תלמידים למה עלתה לך כך, פארוואס קוקסטו אזוי אויס, וואס איז געשען? אמר להם, האט ער זיי פארציילט בניי, אני גרמתי לעצמי, איך האב עס אליין גורם געווען, שפעם אחת הייתי מהלך בדרך לבית חמי, איז אמאל געגאנגען צום שווער, והיה עמי משוי שלשה חמורים, ער האט געהאט דריי חמורים אנגעלאדנט אחד של מאכל, אחד של משתה, ואחד של מיני מגדים, איינס צו מאכלים איינס צום טרינקען איינס פון זיסע זאכן בא עני אחד איז געקומען עפעס א ארעמאן ועמד לי בדרך און ער האט זיך געשטעלט אויפן וועג ואמר לי און ער האט מיר געזאגט רבי פרנסני ס'טייטש געב מיר צו עסן אמרתי לו האב איך אים געזאגט המתן עד שאפרוק מן החמור ס'טייטש עס אראפ פון די חמור זאג ווארט א רגע כ'העב אראפ פאקן פונעם אייזל כ'העב אויסלאדענען כ'וועל דיר געבן צו עסן לא הספקתי לפרוק מן החמור ער האט נישט אנגעיאגט אראפצונעמען פון די חמור עד שיצתה נשמתו, ביז דער ארעמאן איז געשטארבן, איז ער האט געהאלטן נחום איש גם זו האט געהאלטן ס'איז ממש זיין שולד, ער האט געהאלטן ער וואלט געדארפט זיין שנעלער, הלכתי ונפלתי על פניו ואמרתי, האט ער געזאגט עיני שלא חסו על עיניך, די אויגן וואס האט נישט חס געווען אויף דיינע אויגן, יסומו זאלן בלינד ווערן, ידי שלא חסו על ידיך, יתגדמו זאל אפגעהאקט ווערן די הענט, רגלי שלא חסו על רגליך, יתקטעו זאל אפגעהאקט ווערן די פיס, ולא נתקררה דעתי, זאגט נחום איש גם זו איך בין נאך אלץ נישט געווען צופרידן, עד שאמרתי כל גופי יהא מלא שחין, ביז ער האט נישט געזאגט אז די גאנצע גוף זאל זיין פול מיט שחין, אמרו לו, האבן די תלמידים געזאגט אוי לנו שראינוך בכך, ס'טייטש וויי אז מען זעט דיך אזוי, ווי די מהרש"א איז מסביר די תלמידים האבן מורא געהאט, אויף אזא לייכטע עבירה, ער האט גארנישט געטון בעצם, נחום איש גם זו האט גארנישט געטון שלעכטס, ער איז אראפ פון די חמור האט געוואלט געבן צו עסן די עני איז פונקט געשטארבן, איז אזוי זיך צו פייניגן און אזעלכע מין עונשים צו קריגן אויף די וועלט, האבן די תלמידים אנגעהויבן מורא צו האבן ווער ווייסט וואס, אמר להם, האט נחום איש גם זו זיי געזאגט, אוי לי אם לא ראיתוני בכך, וויי פאר מיר טאמער עץ וואלטס מיר נישט אזוי געזען, פארוואס? ווייל ער האט געוואלט קריגן די עונשים אויף די וועלט, ווי איידער אויף יענע וועלט. זאגט די גמרא, ואמאי קרו ליה נחום איש גם זו, פארוואס האט ער טאקע אזוי געהייסן? זאגט די גמרא דכל מילתא דהוה סלקא ליה, יעדע זאך וואס איז אים געשען, אמר, גם זו לטובה. פלעגט ער כסדר זאגן אז דאס איז לטובה, ס'איז אלעס גוט וואס דער באשעפער טוט איז גוט. זימנא חדא, טאקע געווען אמאל אז בעו לשדורי ישראל דורון לבי קיסר, אידן האבן געוואלט שיקן א מתנה צום קייזער, באקאנטע מעשה, אמרו האבן זיי געזאגט מאן ייזיל ווער וועט טראגן, ייזיל נחום איש גם זו דמלומד בניסין הוא, מ'העט שיקן נחום איש גם זו, שדרו בידיה מלא סיפטא דאבנים טובות ומרגליות, מ'האט מיטגעשיקט א קאסטן פול מיט שיינע שטיינער, טייערע שטיינער, אזל, בת בההיא דירה, אויפן וועג האט זיך אפגעשטעלט דארטן עפעס א דירה אן אכסניא, בליליא קמו הנך דיוראי, ביינאכט האבן זיך אויפגעשטעלט די מענטשן דארט, ושקלינהו לסיפטיה, מען האט אים צוגעגנבעט, מען האט אים אויסגעליידיגט דאס גאנצע קאסטן, ומלונהו עפרא, און אנשטאטס דעם האט מען עס אנגעפילט מיט ערד, כי מטא התם, ווען נחום איש גם זו איז אנגעקומען צום קייזער, שרינהו לסיפטא, האט מען געעפנט דעם קאסטן, חזנהו דמלו עפרא, מען האט געזען ס'פול מיט ערד, בעא מלכא למקטלינהו לכולהו, האט דער מלך דער קייסער געוואלט הרג'ענען אלע אידן, אמר, ער האט געזאגט קא מחייכו בי יהודאי, די אידן לאכן פון מיר, זיי מאכן חוזק. אמר, נחום איש גם זו האט זיך אנגערופן גם זו לטובה. אלעס איז געווען גוט ביי אים. אתא אליהו אדמי ליה כחד מינייהו, אליהו הנביא האט זיך דעמאלטס באוויזן, און ער האט זיך פארשטעלט ווי איינער פון די קייזער'ס מענטשן. אמר ליה, האט ער געזאגט פארן קייזער, דילמא הא עפרא מעפרא דאברהם אבוהון הוא, קען זיין דאס איז פון די ערד וואס אברהם אבינו האט גענוצט זיך צו מלחמה האלטן דארט מיט די פיר קעניגן, דכי הוה שדי עפרא וואס ווען מען ווארפט עס, הוה סייפא, ווערט עס פאר שווערדן, גילי, ווען מען ווארפט פון די שטרוי, הוה גירי, ווערט עס פיילן, דכתיב ווי שטייט אין פסוק יתן כעפר חרבו כקש נרדף קשתו איז אזוי האט אליהו הנביא געזאגט פארן קייזער האט מען טאקע הויא חדא מדינתא דלא מצו למיכבשה געווען עפעס א לאנד וואס די רוימישע האבן נישט געקענט כובש זיין בדקו מיניה וכבשוה האט מען גענומען פון די ערד מ'האט געמאכט לאמיר פרובירן מ'האט געווארפן אויף די פלאץ און מ'האט טאקע געוואנען מ'האט כובש געווען די די די לאנד וואס מ'האט נישט געקענט כובש זיין ביז דעמאלטס עיילו לבי גנזיה מ'האט דאס געזען איז מען אריין אין די בית גנזיו פונעם קייזער אינעם אוצר ומלו לסיפטיה אבנים טובות ומרגליות, און מ'האט אנגעפילט די זעלבע קאסטן מיט טייערע שטיינער, ושדרינהו ביקרא רבה, און מ'האט אוועקגעשיקט דעם נחום איש גמזו מיט א גרויסע כבוד, כי אתא, ווען ער איז צוריק געגאנגען אויפן וועג צוריק, איז ווייטער ביתו בההוא דיורא, האט זיך אפגעשטעלט אינעם זעלבן בית אכסניא, אמרי ליה, האבן זיי אים געזאגט, מאי אייתית בהדך דעבדי לך יקרא כולי האי וואס האסטו געברענגט פארן קייזער אז ער האט דיך אזוי מיר מכיר טובה געווען, אמר להו, האט ער זיי געזאגט, מאי דשקלי מהכא, אמטי להתם, ס'טייטש דאס וואס כ'האב געברענגט פון דא האב איך גענומען אהין, די קאסטן וואס כ'האב דא אויבן געברענגט וואס כ'האב דא איבערגענעכטיגט, דאס האב איך אהין געטראגן, און זיי האבן געהערט דאס, סתרו לדירייהו, האבן זיי מחליט געווען אז די ערד דא דארף זיין זייער גוט, האבן זיי צעווארפן זייער גאנצע דירה, ואמטינהו לבי מלכא, מען האט אנגעפילט מ'האט געמאכט ערד, און די ערד האט מען געטראגן צום קייזער, אמרי ליה האבן געזאגט פארן קייזער, האי עפרא דאייתי הכא מדידן הוא, די ערד וואס איז פריער דא אנגעקומען, ס'אונזער ערד אונז האבן א סך מער פון דעם, בדקוה ולא אשכחוה, מען האט עס בודק געווען, פארשטייט זיך, דאס מאל האט עס נישט געהאלפן, וקטלינהו להנך דיוראי, און די קייזער האט געהייסן הרג'ענען די מענטשן פון דעם אכסניא. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, איזהו דבר, עיר המוציאה חמש מאות רגלי, אז א שטאט וואס האט פינף הונדערט געזונטע מענטשן, און ס'שטארבן דריי מענטשן דריי טאג איינס נאכאנאנד, דאס איז א דבר, דאס איז א מגיפה און דעמאלטס הייבט זיך אן די תעניתים. זאגט די גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, עיר המוציאה חמש מאות ואלף רגלי, א שטאט וואס האט טויזנט פֿינף הונדערט געזונטע שטארקע מענטשן, כגון כפר עכו, ויצא הימנה, תשעה מתים בשלשה ימים זה אחר זה, וואס טייטש דא רעדט מען טריפל פון די משנה, די משנה האט גערעדט פון פֿינף הונדערט, דא רעדט מען טויזנט פֿינף הונדערט, איז אין די משנה געשטאנען דריי מענטשן טויט אין דריי טעג, דא איז דאך דריי מאל אזויפיל, ס'איז פון פופצן הונדערט מענטשן, איז טאקע אין אזא שטאט וואס וואוינען פופצן הונדערט מענטשן, דארף מען דריי מאל אזויפיל טויטע ס'זאל הייסן א מגיפה, טאמער ס'שטארבן נײַן מענטשן אין דריי טעג, הרי זה דבר, איז דאס א מגיפה און דאס א מארד. ביום אחד, וואס איז טאמער זיי אלע שטארבן אין איין טאג, או בארבעה ימים, אדער אין א לענגערע תקופה אין פיר טעג, דעמאלטס אין זה דבר, איז עס נישט קיין מגיפה, ווייל אז אלעס געשענט אין איין טאג, מוז דאס נישט זיין א מגיפה, עס קען זיין היינט איז עפעס געשען, עס איז ארומגעגאנגען א קורצע מחלה, מיינט נאכנישט ס'קומט א מגיפה, די זעלבע זאך עס נעמט לענגער, עס נעמט פיר טאג, נאר דריי טאג, אזוי זאגט די ברייתא, ווייטער זאגט די ברייתא, ועיר קטנה, המוציאה חמש מאות רגלי, אזא ציור ווי די משנה, א שטאט מיט פינף הונדערט מענטשן, כגון כפר עמיקו, ויצא ממנה שלשה מתים בשלשה ימים זה אחר זה, הרי זה דבר, אזא ציור ווי אין די משנה, ביום אחד, טאמער ס'געשענט אין איין טאג, אלע שטארבן אין איין טאג, או בארבעה ימים אדער אין פיר טעג, אין זה דבר, איז דאס נישט קיין מגיפה. זאגט די גמרא, דרוקרת עיר המוציאה חמש מאות רגלי הוה, דרוקרת ווי א שטאט וואס האט געהאט דארט פֿינף הונדערט געזונטע מענטשן, ויצא ממנה שלשה מתים ביום אחד, און ס'איז געשטארבן דרײַ טויטע אין איין טאג, וואס אונז האבן געזען די משנה, אונז האבן געזען די ברייתא אז ביי אזא ציור הייסט עס נאכנישט קיין מגיפה. פון דעסט וועגן גזר ר' נחמן בר רב חיסדא תעניתא, ר' נחמן בר רב חיסדא האט גוזר געווען א תענית אלס מגיפה, אמר ר' נחמן בר יצחק, האט ר' נחמן בר יצחק געזאגט כמאן, ווי וועם פירט זיך דא ר' נחמן בר חיסדא, כר' מאיר, דאמר, ריחק נגיחותיו חייב, קירב נגיחותיו לא כל שכן, ס'דא א מחלוקת ר' מאיר און ר' יהודה לגבי אן אקס וואס שטויסט, כידוע אז ס'דא אזא זאך א שור תם, און ס'דא א שור מועד. שור תם, דאס א אקס האט נאכנישט געשטויסן קיין דריי מאל, שור מועד, איז א אקס האט שוין געשטויסן דריי מאל, איז אין בבא קמא דא א מחלוקת ר' מאיר ר' יהודה, ר' יהודה זאגט דריי מאל דארף זיין אין דריי באזונדערע טעג, ר' מאיר זאגט ניין, אפילו אז ס'איז אין איין טאג, א אקס וואס שטויסט דריי מאל אינעם זעלבן טאג, איז אויך א שור המועד, פארוואס? איז ער מסביר ריחק נגיחותיו חייב, קירב נגיחותיו לא כל שכן, מה דאך אז די נגיחות, די שטויסן זענען אויסגעשפרייט ווערט עס א שור המועד, כל שכן אז אלעס אין איין טאג, און במילא, זאגט ר' נחמן בר יצחק, דאס זעלבע האלט ר' נחמן בר רב חיסדא, ר' נחמן בר חיסדא האלט אז דא אויך וואלט ר' מאיר געהאלטן אז א שטאט מיט פינף הונדערט מענטשן דריי מענטשן שטארבן אין איין טאג איז דאס א מגיפה, און במילא קען מען מיט דעם זאגן טאקע אז ר' נחמן בר רב חיסדא האט געפסקנט כשיטת ר' מאיר, די משנה און די ברייתא פסק'נען כשיטת רבי יהודה וואס האלט ביי שור המועד מען דארף דריי באזונדערע טאג און ממילא איז נישט קיין פראבלעם ס'איז נישט קיין סתירה רב נחמן בר רב חיסדא צו די משנה און די ברייתא זאגט אונז די גמרא אז מ'האט גערעדט יעצט רב נחמן בר רב חיסדא רב נחמן בר יצחק זאגט די גמרא אמר ליה רב נחמן בר רב חיסדא רב נחמן בר יצחק האט אים געזאגט ליקום מר ליתי לגבן, גיי אוועק פון וואו דו וואוינסט און קום וואוין אין אונזער שטאט. פארוואס? ווייל ער האט געהאלטן אז די שטאט וואו ר' נחמן בר יצחק וואוינט איז א שוואכע שטאט, ס'פאסט נישט ער זאל וואוינען דארט. אמר ליה, האט ר' נחמן בר יצחק געענטפערט, ניין, תנינא, ווייל מ'האט געלערנט אין א ברייתא, רבי יוסי אומר לא מקומו של אדם מכבדו, אלא אדם מכבד את מקומו, נישט דאס געגנט איז גורם צו מ'איז מכבד א מענטש צו נישט, נאר וואס, א מענטש וואס איז חשוב איז מען מכבד, מיינט נישט קיין נפקא מינה וועגן די געגנט, אז די געגנט וואוינען שוואכע מענטשן, אז ר' נחמן בר יצחק וואוינט דארט, אטאמאטיש איז עס א כבוד פארן פלאץ, און צום סוף וועט דאס כבוד אנקומען צו ר' נחמן בר יצחק, און ער ברענגט א ראיה אז אזוי איז דאס, שכן מצינו בהר סיני, מען געפינט אויך ביים בארג סיני, שכל זמן שהשכינה שרויה עליו, ווילאנג די שכינה איז געווען אויפן בארג סיני, אמרה תורה, גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא, אז גארנישט האט נישט געטארט ארויפגיין די בארג, נסתלקה שכינה ממנו, אמרה תורה במשוך היובל המה יעלו בהר, ברגע די שכינה מער נישט דארט, קען יעדער ארויף גיין אויפן בארג, און ממילא זעהן מיר אז נישט פשט די בארג געבט א כבוד פארן אייבערשטן נאר פארקערט אז די באשעפער די שכינה האט גערוהט אויפן בארג קריגט די בארג א חשיבות, די זעלבע זאך נישט קיין חילוק ווי ר' נחמן בר יצחק וואוינט, ווי ער וואוינט קריגט יענע פלאץ א חשיבות, וכן מצינו באוהל מועד שבמדבר, די זעלבע בחינה זעהן מיר ביים אוהל מועד אין די מדבר ביים משכן, שכל זמן שהוא נטוי, אמרה תורה וישלחו מן המחנה כל צרוע, ווי לאנג די משכן איז געווען אויפגעשטעלט, איז אלע מצורעים, זבים, אלע טמאים לנפש האבן געדארפט ארויסגיין פון די מחנות, הוגללו הפרוכת, אז מ'האט צוזאמגענומען די משכן, מ'האט צוזאמגעדרייט די פרוכת, הותרו זבים, מצורעים ליכנס שם, האט יעדער איינער זיך שוין געקענט דארט דרייען, פארוואס ווייל ווייטער, די קדושה איז נישט תלוי אינעם פלאץ, נאר דאס וואס איז דארט, די משכן, צו די שכינה, דאס איז וואס געבט א קדושה פארן פלאץ, דאס איז וואס געבט א כבוד פארן פלאץ. איז על כל פנים, נאך ר' נחמן בר יצחק ענטפערט ר' נחמן בר רב חיסדא אז ער קומט נישט וואוינען צו אים, אמר ליה האט ר' נחמן בר רב חיסדא אים געזאגט, אי הכי ניקום אנא לגבי מר, וועל איך קומען וואוינען מיטן רעבן מיט ר' נחמן בר יצחק, אמר ליה האט ר' נחמן בר יצחק געענטפערט ניין, מוטב יבוא מנה בן פרס, אצל מנה בן מנה, ענדערש זאל א מנה, א זון פון א פרס, גייען צו א מנה א זון פון א מנה, א פרס איז א האלבע מנה, א מנה איז הונדערט דינר, א פרס איז פופציג דינר, ס'טייטש, רבי נחמן בר יצחק זאגט צו רבי נחמן בר רב חיסדא, אז דו ביסט חשוב'ער פון מיר ווייל דיין טאטע איז אויך געווען חשוב, און מען זעט עס אין די נאמען, רבי נחמן בר רב חיסדא, רבי נחמן בר יצחק, אויף יצחק שטייט נישט רב יצחק, נישט געווען קיין מוסמך, ממילא האט ער געזאגט ענדערש, זאל איך קומען צו דיר, ואל יבא מנה בן מנה אצל מנה בן פרס, ווי איידער דו זאלסט קומען צו מיר. פארציילט די גמרא ווייטער, בסורא, אין די שטאט פון רב, הוות דברתא, איז געווען א דבר, ס'איז געווען א מגיפה, בשיבבותיה דרב לא הוות דברתא, און אין די געגנט פון רב, איז נישט געווען קיין מגיפה, מענטשן זענען נישט געשטארבן דארט אין געגנט, סבור מיניה משום זכותיה דרב דנפיש, איז געווען מענטשן דארט אין שטאט, וואס האבן געטראכט די סיבה וואס דארט איז נישט געווען קיין מגיפה, איז בזכות רב, רב האט זכותים, ער איז מגן אויפן געגנט. איתחזי להו בחלמא, די אלע וואס האבן אזוי געטראכט האבן געהאט א חלום יענע נאכט, האט מען זיי באוויזן אין חלום, און זיי האבן געזען אז רב דנפישא זכותיה טובא הא מילתא זרית זוטרא ליה לרב, רב האט אזויפיל זכותים, דאס אז ס'איז נישטא קיין מגפה אין זיין געגנט דאס איז גארנישט פאר אים, ס'טייטש נישט בזכותו, ער האט אסאך גרעסערע זכותים פון דעם, אלא נאר משום ההוא גברא דשייל מרא וזבילא לקבורה, ס'איז געווען א מענטש האט אויך דארט געוואוינט אין געגנט, ס'האט געהאט אזא גמ"ח, ער פלעגט פארבארגן א שאוועל מיט א לעפל צו העלפן באגראבן מענטשן, ממילא מידה כנגד מידה, דער אייבערשטער האט מגן געווען אויף אים מיט זיינע געגנט, ער זאל נישט שטארבן, ער זאל נישט שטארבן פארן צייט, ער זאל נישט שטארבן אין א מגפה. ווייטער זאגט די גמרא אן ענדליכע מעשה, בדרוקרת האט מען פריער געזען אויך דעם דרוקרת, ס'איז געווען רב הונא'ס שטאט, הוות דליקתא, איז געווען א פייער, ובשיבבותיה דרב הונא, לא הוות דליקתא, אין די געגנט פון רב הונא איז נישט געווען קיין פייער, סבור מינה בזכותא דרב הונא דנפיש האט מען געמיינט ס'איז בזכות רב הונא, איתחזי להו בחלמא, מ'האט זיך באוויזן אין חלום און מ'האט געזאגט האי זוטרא ליה לרב הונא, דאס איז גארנישט פאר רב הונא, אלא משום ההיא איתתא, די סיבה איז געשען אזא נס, איז וועגן ס'געבט עפעס א פרוי, דמחממת תנורא מערב שבת לערב שבת, ומשיילא לשיבבותיה, ס'איז א פרוי וואס הייצט אן איר אויוון יעדן ערב שבת, און נאך זי האט געענדיגט באקן דעם האט זי עס געגעבן פאר אלע ארעמע לייט צו באקן אין דעם, ממילא ווייטער מידה כנגד מידה, נישט איר שטוב, נישט די אלע שטובער ארום זענען פארברענט געווארן. זאגט די גמרא ווייטער, אמרי ליה לרב יהודה, מען האט געזאגט צו רב יהודה, אתא קמצא, ס'איז געקומען א געוויסע סארט ארבה א היישעריק דא אין געגנט צו עסן די תבואה, גזר תעניתא, האט רב יהודה גוזר תענית געווען, אמרי ליה, האט מען אים געזאגט ניין ס'איז נישט אזוי געפערליך, לא קא מפסדן, די היישעריק זענען נישט מפסיד, מען זעט זיי עסן נישט די תבואה ס'איז טאקע דא, אבער זיי מאכן נישט קאלע, אמר להו, האט רב יהודה זיי געזאגט, זוודא אייתו בהדייהו, וואס זיי האבן מיטגעברענגט עפעס שפייז אויפן וועג, זיי האבן מיטגעברענגט צו עסן פון וואו זיי קומען, ס'טייטש אז זיי זענען דא וועלן זיי אוודאי אויפעסן, ס'איז א צרה און מען דארף פאסטן. פארציילט די גמרא ווייטער, אמרי ליה לרב יהודה מ'האט געזאגט פאר רב יהודה, איכא מותנא בחזירי, ס'דא א מגיפה ביי די חזירים זיי שטארבן אויס ביי די גוים. גזר תעניתא, האט רב יהודה גוזר תענית געווען. פרעגט די גמרא פארוואס? נימא קסבר רב יהודה מכה משולחת במין אחד משולחת בכל המינים, עס וועלן זאגן רב יהודה האלט אז ס'דא א מגיפה ביי איין מין, ביי עפעס איין מין בהמה איז קען זיך די מגיפה אריבערכאפן צו מענטשן, און צו אנדערע סארט בהמות, צו כשר'ע בהמות. ווי איז דא אזא זאך? זאגט די גמרא ניין, שאני חזירי, חזירים זענען טאקע אנדערש, דדמיין מעייהו לבני אינשי, זייער קישקעס זייער געדערים איז דומה צו א מענטש, נארמאל א בהמה האט אפאר קישקעס אפאר פלאץ ווי די פלעצער ווי די עסן גייט אריין דארט, א חזיר איז נישט אזוי, נאר ס'האט איינס אזוי ווי א מענטש, און במילא מחלות וואס דרייען זיך ביי חזירים, מגיפות ביי חזירים, קען זיך אויך אריבערכאפן צו מענטשן, און פאר דעם האט רב יהודה גוזר תענית געווען. זאגט די גמרא ווייטער, אמרי ליה לשמואל, מען האט פארציילט פאר שמואל, איכא מותנא בי חוזאי, אז ס'דא א מגיפה אין בי חוזאי, ס'איז א נאמען פון א שטאט אין בבל, גזר תעניתא, האט ער גוזר געווען א תענית. ער האט נישט געוואוינט אין בי חוזאי, ער האט געוואוינט אין א צווייטע פלאץ אין בבל, אבער ער האט גוזר געווען א תענית. אמרי ליה, האט מען אים געזאגט, והא מרחק, ס'איז דאך ווייט. אמר, האט ער געענטפערט, ליכא מעברא הכא דפסיק ליה, ס'איז נישט דא קיין טייך דא וואס האקט אפ. רש"י איז גורס אביסל אנדערש. רש"י זאגט ער האט געזאגט וכי מעברא פסיק ליה, האקט דען דא אפ עפעס א טייך עפעס א מחיצה, ס'טייטש א מגיפה קען זיך אריבער כאפן פון דארט אויף אהער, פון בי חוזאי צו די שטאט צו נהרדעא ווי שמואל האט געוואוינט, זאגט די גמרא ווייטער, אמרי ליה לר' נחמן, מ'האט געזאגט צו ר' נחמן האט אויך געוואוינט אין בבל, האט מען אים געזאגט איכא מותנא בארעא דישראל, ס'איז דא א מגיפה אין ארץ ישראל, גזר תעניתא, האט ער גוזר תענית געווען, אמר ער האט געזאגט, אם גבירה לוקה, שפחה לא כל שכן, ארץ ישראל די חשובע ארץ ישראל די גבירה די באלעבאס האט קריגן א מגיפה, איז די שפחה בבל וואס איז אסאך קלענער איז אוודאי און אוודאי אין א סכנה און במילא דארף מען פאסטן אויך אין בבל. זאגט די גמרא איך פארשטיי נישט, טעמא דגבירה ושפחה הא שפחה ושפחה לא, ס'איז משמע אז די איינציגסטע סיבה וואס ר' נחמן האט גוזר תענית געווען אין בבל איז ווייל אין ארץ ישראל איז דא א מגיפה, ארץ ישראל איז אזוי חשוב איז בבל אויך אין א סכנה, אבער ווען ס'וואלט געווען צוויי שטעט אין בבל, צוויי שטעט אין חוץ לארץ,

ס'טייטש ווי נישט ווי, אין בבל אליין פון איין שטאט צום צווייטן פון בי חוזאי צו נהרדעא איז דא שיירות וואס פארן א גאנצע צייט, און ממילא דארט איז פשוט אז ס'קען זיך אנכאפן א מחלה פון איין שטאט צו א צווייטע שטאט דארף מען טאקע גוזר זיין א תענית, אבער ווען ס'קומט פון ארץ ישראל צו בבל וואס נארמאל נישט דא קיין שיירות דארט וואלט מען אפשר געמיינט אז מ'זאל נישט גוזר תענית זיין, דערפאר זאגט ר' נחמן ניין אז מען איז גוזר א תענית ווייל אם גבירה לוקה שפחה לא כל שכן זאגט די גמרא ווייטער אבא אומנא איז געווען א נאמען פון א מענטש אומנא מיינט א מקיז דם אין אמאליגע צייטן פלעגט מען מקיז דם זיין פון מענטשן ארויס נעמען בלוט ס'איז געווען א רפואה איז דער אבא אומנא הוה אתי ליה שלמא ממתיבתא דרקיעא כל יומא יעדן טאג האט מען אים געשיקט שלום פון מתיבתא דרקיעא פון די מתיבתא אין הימל פון ישיבה של מעלה אזא מין צדיק איז ער געווען ולאביי אביי האט אויך געקריגן אזא גריס פון הימל, אבער כל מעלי יומא דשבתא, נישט יעדן טאג נאר יעדן ערב שבת, און לרבא כל מעלי יומא דכיפורי, יעדע ערב יום כיפור, הוה קא חלשא דעתיה דאביי משום דאבא אומנא, אביי האט געהאט חלישות הדעת אז אבא אומנא האט עס יעדן טאג ער האט עס נאר איינמאל א וואך, אמרי ליה, האט מען געזאגט, די מענטשן דארט פון אביי האבן אים געזאגט, לא מצית למיעבד כעובדיה, דו קענסט דיך נישט פירן ווי אבא אומנא, ובמילא האסטו נישט וואס מקנא צו זיין, דו קענסט דיך אזוי נישט פירן. וואס טאקע פלעגט זיך אבא אומנא פירן און מאי הוו עובדיה דאבא אומנא, איז אזוי, דכי הוה עביד מילתא ווען ער האט געטון וואס ער האט געטון ער פלעגט דאך ארבעטן מקיז דם זיין, הוה מחית גברי לחוד ונשי לחוד, קודם כל האט געהאט א באזונדערע פלאץ פאר מענער צו זיצן א באזונדערע פלאץ פאר ווייבער, אלס צניעות זיין אפגעטיילט, און חוץ פון דעם ואית ליה לבושא דאית ביה קרנא, ער האט געהאט א שפעציעלע מלבוש האט געהאט אין דעם א קרנא אזא הארן וואס אין דעם פלעגט מען מקיז דם זיין ס'איז געווען אזא כלי וואס אינדעם איז די בלוט אריין דהוות בזיעא כי כוסילתא וואס אין דעם בגד איז געווען א לאך וואס אין דער לאך האט מען געקענט אריינשטופן א נאדל און כי הוות אתיא ליה איתתא אז ס'איז געקומען א פרוי הוה מלביש לה האט ער אנגעטון דעם בגד כי היכי דלא נסתכל בה אז ער זאל איר נישט דארפן אנקוקן ער זאל נישט דארפן קוקן אפילו אויף איר פלייש און ממילא האט ער אנגעטון די בגד ס'האט געהאט א לאך אריינצושטופן דעם נידל, ברגע ער האט אריינגעלייגט דעם נאדל ס'האט אנגעהויבן בלוטן האט ער שוין געהאט דעם קרן וואס איז געלעגן אינעם בגד אויך, די בלוט זאל דארט אריינרינען, ער האט נישט געדארפט אנקוקן די פרוי, ואית ליה דוכתא דצניעא, און ער האט אויך געהאט א פלאץ אינדרויסן דארט פון וואו ער פלעגט מקיז דם זיין, דשדי ביה פשיטי דשקיל, וואס דארט פלעגט מען אריינלייגן דאס געלט, וואס טייטש מ'האט דאך אים געדארפט צאלן אויף דעם וואס ער האט מקיז דם געווען, האט ער נישט גענומען געלט אין האנט, געהאט אינדרויסן פון זיין שטוב איז געווען א פלאץ, דארט האט מען געקענט אריינווארפן געלט, דאית ליה שדי ביה, דלית ליה לא מיכסיף, איינער ס'האט געהאט צו צאלן האט געצאלט, ווער ס'האט נישט געהאט צו צאלן האט זיך נישט געדארפט שעמען, ווייל ער האט נישט געזען ווער צאלט ווער נישט, כי הוה אתרמי ליה צורבא מרבנן, און ווען ס'האט זיך געמאכט א תלמיד חכם איז ער געקומען צו אים, אגרא מיניה לא שקיל, געלט האט ער נישט גענומען פונעם תלמיד חכם, ובתר דקאי, און ווען דער תלמיד חכם פלעג אוועק גיין, יהיב ליה פשיטי, האט ער אים נאך געגעבן אפאר מטבעות ואמר ליה, זיל בריא נפשך, גיי געזונטערהייט, ס'טייטש ער האט געגעבן געלט פאר תלמידי חכמים אויך. איז אביי האט דאס געהערט די גרויסע מעלה פון אבא אומנא, יומא חד שדר אביי זוגא דרבנן למיבדקיה, ער האט נישט געקענט גלייבן, האט ער געשיקט אפאר תלמידי חכמים זאלן גיין בודק זיין צו אבא אומנא איז טאקע אזוי חשוב, אותבינהו ואכלינהו ואשקינהו, איז טאקע די צוויי תלמידי חכמים זענען אנגעקומען צו אבא אומנא אין שטוב, אבא אומנא האט זיי אוועק געזעצט האט געגעבן צו עסן און צו טרינקען, און ומך להו ביסתרקי בליליא, ער האט זיי אויך געגעבן אזא מאטראץ, ער האט גענומען אזא וואלענע דאכענע און צוזאם געלייגט, זיי זאלן קענען שלאפן אויף דעם גאר באקוועם. לצפרא, די נעקסטע אינדערפרי, זענען די תלמידי חכמים געגאנגען, כרכינהו ושקלינהו וקמו ונפקו להו לשוקא, האבן זיי גענומען די געשמאקע מאטראצן די דאכענעס, זיי האבן עס צוזאמגעלייגט און געטראגן מיט זיך אין שוק אין מארק, זיי האבן עס מיטגענומען מיט זיך, ואשכחינהו, און זיי האבן אים געטראפן דעם אבא אומנא אליין אינעם מארק אינעם שוק, אמרו ליה, האבן זיי אים געזאגט, לשיימיה מר היכי שוו, שאץ אפ וויפיל די דאכענעס זענען ווערט, דאס טייטש זיי האבן זיך געמאכט כאילו זיי ווילן אים עס צוריק פארקויפן, און זיי האבן אים געוואלט פרובירן צו זען צו ער וועט זיי דן זיין לכף זכות, נאך מער, זיי האבן געוואלט זען אפשר וועט ער זיי געבן א קליינע פרייז, א גאר א ביליגע פרייז, אזוי ער זאל עס קענען צוריק קויפן אויף ביליג, אבער ס'נישט געווען אזוי, אמר להו אבא אומנא, האט זיי געזאגט, הכי והכי די פונקטליכע פרייז וויפיל ער האט געצאלט פאר די דאכענעס, אמרו ליה, האבן זיי אים געזאגט, ודילמא שוו טפי, אפשר איז עס ווערט מער, אמר להו האט ער זיי געזאגט זאג מיר נישט, בהכי שקלינהו, איך האב עס געקויפט פאר די פרייז, און איך זאג דיר וויפיל ס'ווערט, אמרו ליה, האבן זיי אים טאקע מודה געווען, דידך נינהו ושקלינהו מינך, ס'איז טאקע דיינס, אונז האמיר עס גע'גנב'ט פון דיר, אונז האמיר עס גע'לקח'נט היינט אינדערפרי. אמרי ליה, אבער למעשה, די תלמידים האבן זיך נישט געקענט בארואיגן, האבן זיי געזאגט צו אבא אומנא, במטותא מינך, במאי חשדתינן, אונז בעט מען דיר, וואס איז געווען, וואס איז דורך דיין קאפ, ווען דו האסט געזען ווי אונז שטיי מיר אין מארק מיט דיינע דאכענעס, אונז וויל מיר דיר עס פארקויפן. אמר להו, האט אבא אומנא זיי געזאגט איך וועט דיר זאגן, אמינא, פדיון שבויים איקלע להו לרבנן, איך האב געטראכט, מסתמא איז ענק אונטערגעקומען א מצוה פון פדיון שבויים, ואכסיפו למימר לי, און עטס האט זיך געשעמט מיר צו זאגן, און במילא האט עטס געמאכט אזא פאטענט, עטס האטס גענומען די דאכענעס, און עטס איז געקומען צו מיר כאילו דאס צו פארקויפן, איך זאל ענק געבן געלט, עטס זאלט זיך קענען נוצן באנוצן מיט די געלט צו מאכן פדיון שבויים. אמרי ליה, האבן זיי אים געזאגט, השתא נשקלינהו מר. ס'טייטש, ער איז בייגעשטאנען אין די נסיון, און ער איז טאקע אריבער, זיי האבן פארשטאנען, אבער יעצט ווילן זיי צוריק געבן די דאכענעס למעשה ווי נישט ווי ס'איז זיינס, אמר להו, האט ער זיי געזאגט צו שפעט, מההיא שעתא אסחתינהו מדעתאי לצדקה, פון די רגע וואס איך האב געזען אז עטס זענטס געקומען צו מיר מיט די דאכענעס, איך בין זעכער, ממש זעכער אז ס'איז פדיון שבויים, און אז ס'איז פדיון שבויים האב איך מחליט געווען איך געב עס אוועק טאקע פאר פדיון שבויים, איך האב שוין אפגעמאכט איך גיי ענק צאלן אויף דעם, און מילא דאס צדקה געלט איך וויל עס מער נישט האבן, געבטס עס פאר צדקה, און זע מיר די גרויסע חשיבות פון אבא אומנא. יעצט, פריערט האט מען געזען אז אבא אומנא האט קריגן א גריס פון הימל יעדן טאג, אביי איינמאל א וואך, און רבא יעדן ערב יום כיפור. איז ביז יעצט האט מען געזען אביי האט געהאט חלישת הדעת פון אבא אומנא, זאגט די גמרא, הוה קא חלשא דעתיה דרבא משום דאביי, רבא האט אויך געהאט חלישת הדעת אז אביי האט קריגן א גריס יעדע וואך, ער נאר ערב יום כיפור, אמרי ליה, איז פון הימל האט מען אים געזאגט אין א חלום, מסתייך דקא מגנת אכולא כרכא, וואס טייטש, זיי צופרידן, דו פאסט אויף, דיין זכות פאסט אויף אויף די גאנצע געגנט אויף דיין גאנצע שטאט, האסט דיך נישט מיט וואס צו שעמען.